פון הייליגן רבי'ן מוז מען רעדן קודם מען רעדן פון די גרויסקייט פון די חשיבות פון א אידישע פרוי די חושבסטע זאך אין דער וועלט די חושבסטע זאך אין כלל ישראל זענט איר, טייערע חשוב'ע פרויען, זענען געקומען די הייליגע חכמים, חכמינו זכרונם לברכה זאגן אונז, אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט פאר אידישע קינדער, אלעס איז געווען בזכות נשים צדקניות, ערליכע פרויען, אנגעפאנגען אין מצרים, האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, בזכות די פרויען. די נס חנוכה איז געווען בזכות די פרויען. די נס פורים איז געווען בזכות פרויען. אלעס, די גאנצע קרעדיט פון די אידישע פאלק קומט פאר די פרויען און די הייליגע חכמים פירן אויס און בזכות די ערליכע די ערליכע פרויען וועט מען ארויסגיין פון די ביטערע לאנגע טונקעלע שווערע גלות בזכות אידישע פרויען וואס איז די גליק פון אידישע פרויען? פארוואס נישט אידישע טאטעס אידישע מענער? ווער בויט כלל ישראל? ווער ציט אויף אידישע דורות? ענק פרויען. ווער ברענגט קינדער? ווער ווארט קינדער און ווער געבוירט קינדער און ווער ציט אויף קינדער און ווער שלאפט נישט וועגן קינדער און ווער ווער געט זיך אינגאנצן אוועק? פאר כלל ישראל ענק אידישע פרויען. דערפאר פארלייגט זיך דער ס"מ זייער שטארק אויף פרויען, מער ווי אויף מענער, צוברעכן די פרוי, אריינלייגן די די פרוי אין א מרה שחורה, אריינלייגן א דיפרעשן, אזוי צעווארפט מען די גאנצע שטוב, אזוי ווערט אויס שטוב, ווייל אלעס ווענדט זיך אין די אידישע מאמע, אלעס ווענדט זיך אין א ווייב. אז די מאמע איז פרייליך, בויט זיך א שיינע שטוב, קומען פרייליכע קינדער, קומען געזונטע קינדער, און אז די מאמע איז נישט פרייליך, די מאמע איז צובראכן, ווערט די גאנצע שטוב אויס. און די וויכטיגסטע זאך איז צו וויסן, איך וויל, איך מוז וויסן וואס איך בין.

אז יעצט הייבט מען אן שטודירן די פסיכאלאגן, די די די מענטשן וואס ווייסן ווי אזוי מען קוקט אויף חכמות, ווי אזוי פאלט צאם א בילדינג. מען גייט אראפ אונטן, מען קוקט אויף די פונדאמענט, אויף די יסוד. מען קען בויען א שיינע בילדינג, אבער אויף וועם שטייט ער? אויף די פונדאמענט. אויב די פונדאמענט קרעקט, פאלט צאם די גאנצע בנין, אויב די פונדאמענט איז א שטארקע, האלט זיך א בנין, קוקסט אויף א אידישע שטוב, אויף וועם שטייט די שטוב? אויף וועמענס כח שטייט א שטוב? קינדער, ס'טוט זיך, א שטוב מיט קינדער, מ'קומט, מ'גייט, ס'לוסטיג, ס'לעבעדיג, מ'פאלגט יא, מ'פאלגט נישט, ס'איז צער, ס'איז שמחה, ווער שטייט דא אונטער דעם? ס'איז דא א גוטע פונדאמענט, ס'איז דא א אידישע פרוי וואס זי האלט די גאנצע שטוב, דאס איז די חשיבות פון אידישע פרויען, וואס די הייליגע חכמים זאגן, אין וואסערע זכות וועלן די פרויען האבן עולם הבא, א פרוי וואס איז דאך פטור פון לימוד התורה, אין זכות דעם וואס זי העלפט איר מאן זאל קענען לערנען און דאווענען, זי העלפט די קינדער, זי שיקט די קינדער אין חדר, זי ווארט אויף די קינדער פון חדר, זי גרייט צו די עסן פאר די קינדער, זי גרייט צו די וועש פאר די קינדער, זי באדט די קינדער.

ווען עטס מאכטס טאקע ווירטשאפטן אריין, עטס רוימטס אויף די הויז, זאלסט דיך פילן געאנערט, איך רוים אויף דעם אייבערשטנ'ס הויז, איך קאך אין די הויז, זאלסט דיך פילן פאר א כבוד, איך קאך אין די בית המקדש, א אידישע הויז איז א בית המקדש, איך האב באקומען א בריוו, איינער פרעגט מיך צו עס לוינט זיך צו קויפן א הויז יעצט, ווייל איך גרייט זיך שוין, איך ווארט דאך שוין, אט אט משיח זאל קומען, איז איז אפשר צו קויפן א הויז מאכט נישט קיין סענס, בפרט אין חוץ לארץ, אינדרויסן פון ארץ ישראל, וואס זאל איך טון מיט די הויז? נו וואס איז דער תירוץ? די הייליגע קדושת לוי? וואס די קדושת לוי זאגט, די גמרא זאגט אז ווען משיח וועט קומען גייען אלע שולן, אלע כוללים, אלע תלמוד תורה'ס, זיך אויפהייבן אין די לופט, און זיי וועלן אהינפליען אויף ארץ ישראל, אלע שולן, א פלאץ ווי מען דאווענט, גייען אנקומען קיין ארץ ישראל, זאגט די הייליגע קדושת לוי, מה דאך א שול עט פארן אויף ארץ ישראל, איז דאך אוודאי א אידישע הויז וואס די גאנצע הויז איז דאך איין שטיק אייבערשטער, די גאנצע הויז בויט דאך אייבערשטער, פון דעם קומט דאך ארויס אידישע קינדער וואס גייען לערנען און דאווענען, איז זיכער אז די הויז עט גיין אויף ארץ ישראל צוזאמען מיט משיח, א א פרוי דארף וויסן די הויז איז די בית המקדש, ס'איז נישט קיין. אפקומעניש צו רוימען, ס'איז נישט קיין אפקומעניש צו מסדר זיין. ס'איז א כבוד אז איך קען האלטן זויבער דעם אייבערשטנ'ס הויז. ס'איז א כבוד אז איך קען האלטן מסודר דעם אייבערשטנ'ס הויז. די הייליגע חכמים זאגן, ר' פנחס בן יאיר זאגט, ס'דא א וועג וויאזוי יעדע איד קען זוכה זיין צו רוח הקודש ביז מ'קומט אן צו תחיית המתים. די ערשטע זאך הייבט ער אן מיט נקיות. א אידישע הויז מוז זיין זויבער. איך בין נתעורר געווארן אז איך דארף רעדן פון דעם אביסל. קען זיין איך רעד נישט גענוג ביי די שיעורים פאר פרויען. איך שפיר אז ס'איז דא ביי אונז אין די קהילות פרויען וואס דרייען זיך ארויס פון אויפרוימען די הויז, נישט במזיד, נישט פאר שלעכטיגקייט. ס'איז דא פרויען וואס אלס מיידל האבן זיי דאס נישט געטון. זיי האבן נישט באקומען א גוטע חינוך אז מ'דארף רוימען. זיי האבן באקומען א חינוך אז מ'קען זיצן מיט פרענדס אינדרויסן און שמועסן. און יעצט האבן זיי חתונה געהאט. קוקט נישט אויס די הויז אזוי ווי עס דארף צו זיין. א פרוי זאגט מיר די וואך, דינסטאג ליגט נאך ביי איר אויפן קאונטער אויפן סינק די טשולנט טאפ, די שבת'דיגע געשיר, כ'האב מיך אזוי דערשראקן. כ'האב זיך אזוי דערשראקן פארוואס? פארוואס ליגן די געשיר אויפן אויפן ראש ישיבה איך דארף א ברכה זאל טרעפן א גוטע קלינינג לעידי וואס איך קען דיך געבן א ברכה זאלסט טרעפן א גויטע אבער דאס איז נישט קיין תירוץ אז מען לאזט די גאנצע הויז פליען ווייל די גויטע איז נישט אנגעקומען זייער גוט מען קען האבן א העלפערקע אינדערהיים אבער לאזן כלים מיט מיט איך דאנק די אייבערשטער די אייבערשטער האט מיר געגעבן אזא מתנה מיין ווייב, איך קום אהיים מוצאי שבת א שעה נאכן זמן, ס'איז שוין גארנישט דא, נישט דא קיין טעפ, נישט דא קיין טעלער, ס'איז גארנישט דא. א נס האב איך. א נס האב איך פון הימל. איך פרעג די פרוי וואס הייסט? מוצאי שבת דארף מען אפוואשן די כלים. די מוצאי שבת דארף איך קומען צו מלוה מלכה הערן די שיעורים. זאג איך אויב דאס מאכט אז די הויז זאל פליען גיי איך ארויפלייגן א גרויסע שלאס אויפן טיר מוצאי שבת די וואך ס'גייט מער נישט זיין קיין מלוה מלכה'ס פאר פרויען אז די הויז איז צאמגענומען און די כלים זענען שוין געוואשן און דו זאגסט וואס זאל ארויסגיין צו א מלוה מלכה נו! נו! גיין צו א מלוה מלכה גיין צו א שיעור שיעור אויף וואס? וואס גייסטו הערן ביי די שיעור? איך וויל נישט זיין צו שטרענג, אבער איך פיל אז אפשר פירן זיך נישט משפחה'ס אזוי ווי מען דארף צו זיין, אפשר האבן זיי נישט באקומען די ריכטיגע חינוך. וואס הייסט? איך פרעג א פרוי ווערט דאך געהייסן עסן מיט עכטע דישעס. אז די קענסט נישט אויפרוימען, אז די קענסט נישט אפוואשן. אפשר זאלסטו עסן מיט פעיפער גודס, איך ווייס נישט, עס קאסט אסאך געלט. פעיפער גודס איז זייער א טייערע זאך, אבער א הויז, א אידישע הויז מוז זיין אויפגערוימט, א אידישע הויז מוז זיין זויבער, וואס הייסט איך גיי שלאפן מיט א מיט די הויז פליעט ווייל אין צוויי וואכן ארום קומט א גויטע, סאו סאו מען גייט שוין גארנישט טון, ס'איז דא א באקס אייער אין די זייט, מיין קינד האט אסאך מאל פאן מיט דעם, נעמט ארויס א איי גיי ווארף אראפ אויפן פלאר.

וואס הייסט דישעס ליגן ביז דינסטאג? וואס הייסט דישעס ליגן ביז מאנטאג? ווי לאנג נעמט אויס צו וואשן א טשולענט טאפ? ווי לאנג נעמט אויס צו וואשן א זופ טאפ? ווי לאנג נעמט אויס צו וואשן א פיש טאפ? אפשר זאלסטו קאכן די פיש אין א בעקעלע, וועסט נישט דארפן וואשן, וועסט זיך שפארן א טאפ. ווי לאנג נעמט עס? פאר די מענער זאג איך, וואס נעמט פאר א פרוי א גאנצע טאג צו וואשן, נעמט פאר א מאן צען מינוט, ווייל איך וויל זיי, עכט איז עס נישט אמת, איך וויל זיי פשוט אזוי געבן חנפנ'ן, אזוי וועט ער אהיים קומען און ער גייט ווייזן פאר זיין ווייב אז ער קען צען מינוט. עכט, וואס נעמט פאר א מאן צען מינוט, א מאן קען נישט מאכן, צו וואס קען א מאן, א מאן קען מאכן זויבער א קאונטער, א מאן קען מאכן זויבער טעפ, ער וועט דיר אפוואשן די טעפ, וועסט טרעפן אין שאנק מיט א בונדל צוגעקלעבט. כ'האף אז דו בעטסט נישט דיין מאן זאל מאכן די דישעס ווייל דו וועסט טרעפן נעקסטע וואך ווילסט מאכן טשולנט. וועסט שוין טרעפן בונדלעך אין די טאפ, נישט דארפן אריינלייגן קיין פרישע בונדלעך. מענער קענען, מענער קענען נישט העלפן קלינען, מענער קענען נישט העלפן וואשן. מענער קענען ברענגען פרנסה, מענער קענען געבן, זיי האבן זייערע זאכן וואס זיי דארפן טון. דאס איז דאך די הויז דארף זיין א בית המקדש, וועגן דעם האב איך אנגעפאנגען די שיעור, אז אפשר דא פרויען וואס האלטן ביי זיך וואס זענען זיך צעבראכן און זענען אזוי, זענען נאכגעלאזט, פארוואס זענען זיי נאכגעלאזט? איך וויל צושפארן די בית מדרש מוצאי שבת, גיין מיט די מלוה מלכה, וואס מלוה מלכה? ווער מלוה מלכה? ניין, ביסט נישט קיין חסידות'טע פון דער ראש ישיבה אז דו קומסט צו די שיעורים. חסידות'טע פון דער ראש ישיבה? קום קוק אין מיין הויז ווי שיין ס'איז זויבער, אויב איך פאל, איך פאלג די שיעורים, כ'קען הערן א שיעור אינדערהיים אויפן טעלעפאן. קעי, אז אלעס איז מסודר, אלעס איז זויבער, אלעס איז פיין, מיין ארבעט איז געמאכט געווארן, איך גיי אביסל ארויס הערן אביסל חיזוק, פיין.

אז איך כסדר בעט דעם אייבערשטן ריבונו של עולם וויאזוי וויאזוי מאך איך עס די וועש זאל זיין מסודר די בעטן זאלן זיין מסודר ס'נעמט נישט לאנג ס'נעמט נישט לאנג אויפצוראמען א הויז מאכט מען זיין גוטמוטיג צו זיין גוטמוטיג וואלט מען זען וויאזוי מ'ווערט גוטמוטיג אבער זיי ביז דינסטיג זאלן ליגן כלים אין סינק ווי לאנג נעמט עס צו וואשן כלים ווי לאנג נעמט צו מאכן דישעס

ס'קומט שוין אהן, כ'גיי מיך שוין אראפזעצן. אזוי, איינס צוויי, זריזות. די טאפ איז שוין אויסגעוואשן, נאך פאר מ'האט נאך, מ'לייגט עס אין די טעלער, די טאפ איז שוין אין סינק, די טאפ איז שוין מיט וואסער און מיט זייף, ס'ווייקט זיך שוין. נישט איבערמארגן גייען מיר טראכטן, אוי, ס'איז נישטא קיין טעלערס אין שאנק, דעמאלטס גייט מען נעמען טעלערס. כ'דאנק דעם אייבערשטן, אז ברוך השם, אז כ'האב א ווייב וואס רוימט אויף מיין הויז. וואס?

א מאן האט ליב אהיים צו קומען צו זען א זויבערע הויז. קיינער האט נישט ליב אהיים צו קומען צו פליגן. אבער אלעס הייבט זיך אן מ'דארף האלטן, דארף זיך האלטן חשוב, מ'דארף וויסן די הויז איז א בית המקדש. איך וויל א פלאץ פאר די אייבערשטער. ס'איז סיי מיט די הויז, ס'איז סיי מיט די וועש, ס'איז סיי מיט זיך אליינס, מיט אלעס. וועגן דעם זאג איך אלץ אז ס'איז אסאך ערגער פאר א פרוי צו האבן א טעלעפאן ווי א מאן. נישט אז איך בארעכטיג צו האבן א טעלעפאן, א טעלעפאן איז נישט קיין גוטע זאך פאר קיינעם. א אידישע שטוב טאר נישט זיין קיין טעלעפאן, א אידישע שטוב טאר נישט זיין קיין קאמפיוטער, א אידישע שטוב טאר נישט זיין קיין טעבלעט, א אידישע שטוב איז א שטוב.

לאמיר לאמיר זען אז זיי האט צאמגענומען די הויז האט צאמגענומען די הויז האט געוואשן די דישעס האט געמאכט די שטיבער פיין יעצט וועל איך גיין זען וואס איך קען יעצט וועל איך גיין זיכן עפעס א שיעור צו גיין הערן יעצט וועל איך גיין זיכן ווי איך קען מיך גיין אביסל אויסבלאזן אויסליפטערן זייער וויכטיג און זעלבע זאך איז מיט נקיות מיט זויבערקייט מ'דארף אנטון יעדן טאג פרישע וועש, פרישע בגדים. מ'דארף זיך קויפן פרישע וועש. ס'פאסט זיך נישט א מאן זאל גיין, א מאן קען זיך נישט דרייען אין א געשעפט וואו מ'פארקויפט פרויענישע זאכן. דאס א מאן דארף זיך דרייען אז ער גייט אין א פאר, קען ער גיין קויפן טולס, מיט מיט מיט די פלעצער וואו מ'פארקויפט וועש, דאס איז א פלאץ פאר פרויען, נו ער קען זיך נישט גיין אהין, מ'דארף זיך אליינס קענען פון דיר. ווען צו גיין זויבער אנגעטוהן, נישט צוריסן און צושליסן. גיין זויבער אנגעטוהן, יעדע צוויי יאר דארף מען קויפן פרישע וועש, ווייל ס'ווערט אפגענוצט, ס'ווערט א אידישע פרוי דארף זיין מכובד, דער רבי זאגט אז מ'טוט זיך אן נייע קליידער, מ'טוט זיך אן נייע וועש, ווערט מען א נייע מוט. זאגט דער רבי, אסיך איז סיך איז צו רעדן. און דער גרעסטע מענטש, דער חשוב'סטע מענטש, טוט ער זיך אן א נייע אונטערהעמד, איז ער שוין אויף זיין, פילט שוין בעסער.

העלפט נישט גארנישט, די קינדער נעמען די די מאמע, איז דאך פארלאזט ווי א קינד. די זעלבע זאך מיט גיין אין שאוער. א אידישע פרוי זאל גיין יעדן טאג, איך מיין שבת גייט מען נישט, שבת און יום טוב. אבער די ניין טעג, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר זיך נישט באדן.

דאס טאר מען נישט טון אין די ניין טעג, שווימען, אבער זיך אפוואשן די די פארקלעבטע פלעצער, די די די פארשוויצט. דאס איז בפירוש, מען האט אזוי גע'פסק'נט, איך האב אלע יארן געפרעגט פאר די בחורים אויך, אז מען שוויצט טאר מען נישט גיין דאווענען, מען דארף זיין זויבער, מענטש מוז זיין זויבער, מען מוז גיין יעדן טאג זיך וואשן, דאס קעיר נעמען פון זיך. מענטשן מיינען ווי מער מען מען איז נאכגעלאזט אלץ מער א גרעסערע רעבעצן איז מען. קען זיין א רעבעצן איז מען אבער א צדיקת האט נישט צוטון. אלץ מער איך ווייס נישט אזא נאכגעלאזטע אזא נאכגעלאזטע הויז מיט שמאטעס מיט לאטעס אזא נאכגעלאזטע מענטש. דאס איז עס אבער זייער חשוב. אה? אה? חשוב איז זויבער. חשוב איז שיין. חשוב איז ריין. ס'איז זייער זייער וויכטיג יעצט אז מען זוכט מיר צו בויען די בית המקדש אזוי זוכט מיר צו און זוכט מיר צו צו אריינעמען דעם אייבערשטן אין די שטוב מאכן א בית המקדש גיי האבן א זויבערע שטוב ווייל די גמרא זאגט אין מסכת שבת דער מלאך וואס ברענגט ארעמקייט זיין נאמען איז נון בית למד דער מלאך וואס ברענגט ארעמקייט נבל

די גמרא זאגט די גמרא זאגט אז די נישט ערליכע מענטשן די עם הארצים זיי לייגן אלע זייערע זאכן לייגן זיי אין די אין די אינטערן בעט דאס איז די גמרא מסכת שבת עם הארץ וואס דו ווילסט טרעפן זוך אויף אינטערן בעט פאר א תלמיד חכם ליגט גארנישט אינטערן בעט עס קען מען זען אזוי א שטוב טוט זיך א אלעס ליגט אונטערן בעט נאכדעם דא א ערליכע איד יעדע זאך האט א פלאץ יעדע זאך איז אוועקגעלייגט יעדע זאך האט א מקום בפרט דא אין שטעטל האט מען אביסעלע גרעסערע דירות מען לעבט אביסל בריוח איך קום פון שטאט נישט דא קיין פלאץ צו לייגן קיין זאכן נישט דא אלע איבריגע זאכן שיק איך ארויף דא אין דרויסן יעדע זאך האט א פלאץ

וואס האב איך צאם צו לייגן וועש? אה, מער באלד גייט זיך עס נאך אמאל אנטוהן. וואס האב איך? די ווייסט די איז פאר די אלע ווייס איך שוין מאל געזען דא אין שטעטל איז נישט דא אבער אין שטאט קען מען זען הומלעס מענטשן. מענטשן שלאפן אין פארק. און סתם אזוי מיינט מען אז ס'זענען שוטים, ס'זענען זייער קליגע מענטשן. אמאל פאר כ'בין מקורב געווארן דאך אלס מיין ווייב האט געהאט אסאך צו זארגן פון פון ארחי פרחי, איך פלעג אלץ רעדן מיט זיי, איך געוואלט אמאל אויספיגערן וויאזוי זייער קאפ ארבעט, אלץ בחור פלעג איך אלץ רעדן מיט די מענטשן וואס שלאפן אין בית מדרש און איך האב געוואלט אויסדערגיין, אויסטאפן, אבער זיי זענען זייער קלוגע מענטשן, זייער קלוגע מענטשן, זיי האבן אפגעמאכט, זאל איך האבן א הויז, צאלן רענט, יעדע חודש זיך מוטשענען.

און און און שוין אזוי בלייבט עס, וואס זאל איך בראשן מיין ציין, אה, מער באלד גייט ווערן נאך אמאל שמוציג וואס, זיך געלע ציין, גרייע ציין, איינגעגעסענע ציין, וואס זאל איך מיך אוועקפאקן, באלד גייט ווערן נאך אמאל שמוציג מורא'דיגע סברא, קיק דיך אן וויאזוי די זעסט אויס א היימלאזע מענטש ליגט אויף די גאס באבראכן באמאכט באשטינקען. א צווייטער מענטש זאגט זיך, מארגן גיי איך נאכאמאל שוויצן, פיין, מארגן גיין נאכאמאל אין שאוער. מארגן גייט די הויז ווערן נאכאמאל אויפגעווארפן, נאכאמאל צאמנעמען. קודם יעצט איז אויפגערוימט די הויז. ביוטיפול. מארגן גיי איך נאכאמאל דארפן בראשן מיין ציין, פיין, קודם בראש איך מיין ציין. איך שמעק גוט. מיין מויל האט א גוטע גערוך. מיינע ציינער זענען זויבער. מארגן גייט מיין בארד צוקניפט ווערן. פיין, כ'ל מארגן נאכאמאל אויסקעמען, יעצט איז עס פיין, יעצט בין איך פיין, יעצט בין איך מסודר. יעצט בין איך מסודר. וואס זאל איך אוועקפאקן וועש? ווייל וועש, קימט צאמגעלייגט און אוועקגעפאקט. מארגן גייט מען עס ניצן, כ'ל מארגן נאך אמאל מסדר זיין. אן אנדערע הויז, א זויבערע הויז, א צאמגענומענע הויז. ס'איז אן אנדער געפיל גלייך אין די לופט א א זויבערע לופט, און פון דעם ווערט די גאנצע משנה פון ר' פנחס בן יאיר נקיות מביאה לידי טהרה, זויבערקייט ברענגט צו ריינקייט און ריינקייט ברענגט ביז מען קומט אן צו רוח הקודש, איינע פון די פרויען האבן געשריבן, וויאזוי קען מען זוכה זיין ביי פרויען צו האבן רוח הקודש, ווייל מוהרא"ש שרייבט פאר די מענער אז מען לערנט יעדן טאג אביסעלע משניות און אביסעלע חומש. מען לערנט געוויסע שיעורים און מ'איז זיך מתבודד, קען מען זוכה זיין צו באקומען א רוח הקודש, נאר וויאזוי איז ביי פרויען? ביי פרויען איז דאך נישט שייך קיין לימוד התורה, ביי פרויען איז נאך מער, ביי פרויען איז שייך די גאנצע הויז ווערט איין שטיק קדושה, זויבערע הויז, נישט נישט נערוון, נישט איך דארף יעצט גיין וואשן די ווענט יעדן טאג און משוגע מאכן און הרג'נען די קינדער, אבער. רעדט זיך נארמאלקייט, דישעס? גיין שלאפן מיט דישעס פון נעכטן? גיין שלאפן מיט דישעס פון אייערנעכטן? ווי לאנג נעמט אויסצואוואשן א לעפל? ווי לאנג נעמט אויסצואוואשן א גאפל? ווי לאנג נעמט עס צו וואשן? ווי לאנג נעמט עס צו מאכן א לאוד פאר קליידער? הויז דארף זיין צאמגענומען. זייער א שיינע שיר, שכוח ראש ישיבה, זייער א שיינע שיעור געגעבן, אבער די שאלה איז, וויאזוי האט מען כח פאר דעם? זייער שיין צו רעדן א דרשה. זייער שיין. שכוח, שכוח. הערליכע שיעור. גוט גוט געגעבן מוסר, אבער אבער כ'האב נישט כח, כ'האב נישט כח צו וואשן דישעס. כ'האב נישט כח צו צו מאכן מאכן לאנדרי, כ'האב נישט כח כ'האב נישט כח אליין צו גיין אין שאווער. האב איך שוין פארציילט אז איינמאל איז ארויסגעקומען פון שטאט איך האב שוין לאכן וואס איז דא געקומען קומען רעדן מיט די ראש ישיבה אפילו נישט א קאר זיך געשלעפט מיט א באס און צוריק מיט א באס מיין דאס דער באס ארויסגעקומען דארף זיך אפשטעלן אלע קאנטריס יא איך האב א וויכטיגע זאך צו רעדן וואס? מיין ווייב גייט נישט אין שאווער איך קען נישט נישט אריינקומען. ס'גייט א גערוך, עס איז שו. איך זאל זיין אזוי נאכגעלאזט אזוי צעבראכן. אזוי נאכגעלאזט אזוי צעבראכן. וויפיל מען בעט, וויפיל מען רעדט שיין. יא יא באלד, מארגן, מארגן, מארגן. און מיר זענען זייער דיפרעסט. אז מיר זאלן נישט וועלן אליינס גיין אין שאווער.

א באל, שטעלט זיך, וואס איז אייך באלד עפענען? א קשר של קיימא, צוויי שטארקע קניפעס וואס גייט מען נישט עפענען, קשר הגמלים, קשר הספנים, דאס איז שיווע קינד קוק אין די האר, און די טיטשערס האבן שטילערהייט בראשעס מיט זיך, זיי ווילן נישט פארשעמען די מיידלעך, קען נישט קעמען, קען נישט קעמען די האר, וואס איז די מעשה מיט די מאמע? כ'האב מזל די מאמע געהאט א בעיבי, די קינדער געגאנגען צו א צווייטע משפחה, שוין פאר איין וואך קומט די קינד מיט האר געמאכט,

איך בין אזוי בורד, איך בין אזוי דעפרעסט, איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין כוח. די עצה, די מתנה פון התבודדות, די מתנה פון רבי'ן וואס דער רבי האט אונז געגעבן, די מתנה וואס משיח וועט אריינברענגען אין די וועלט. ס'איז דאך אזוי גוט, ס'איז דאך אזוי זיס, און א מענטש געוויינט זיך צו צו רעדן צו די אייבערשטער. ער דארף שוין נישט קיינעם, ער דארף שוין נישט גארנישט. א עצה וואס קאסט נישט קיין געלט, א עצה וואס קאסט נישט קיין כוח. איך דארף גיין צו... איך דארף אפילו גיין צו א שיעור, איך דארף אפשר ארויס גיין פון די הויז, און איך דארף האבן א בעיביסיטער פאר מיינע קינדער. התבודדות דארף מען נישט קיין בעיביסיטער. התבודדות דארף מען נישט ארויס גיין פון די הויז. התבודדות דארף מען גארנישט טון, נאר מאכן מיט די ליפן. הייליגער באשעפער העלף מיר. איך וויל האבן חשק צו זיין א מאמע. הייליגער באשעפער העלף מיר. איך וויל האבן חשק צו האבן קינדער.

דער רבי האט פאר דיר די עצה פון התבודדות אין יעדע פראבלעם, אין יעדע פלאץ. צחוק איבער שלום בית לעצטנס ביי אונז אינדערהיים, אונז רעדן שוין נישט פאר צוויי און א האלב טעג. וואס טו איך? צו וועם גיי איך? צו וועם טו איך? צו וועם גיי איך? מיר גייען? כ'האב געהערט פון א קאפל, וואס זיי האבן אויסגע'חשבונ'ט וויפיל געלט ס'גייט צו קאסטן, ס'גייט פאר מיין ווייב נעכטן. כ'ווייס נישט וואו זי האט עס געהערט?

וויפיל געלט גייט מיך עס קאסטן? איז מיר זייער געפאלן, מיין ווייב זאגט, מיר זענען פון וואך נאך וואך. איך זאג זיך אליין, איך שרייב איבער וואלט, ניין. קאסט די פאקינג קען מען עס שפארן. אז איך קען עס שפארן. לאמיר עס מאכן אויף די גרינגע וועג. דאס איז די זאך פון התבודדות. קריגסט זיך מיט דיין מאן, רעדסט נישט מיט דיין מאן, ווי ווי איז צו גיין?

העלף די שכינה זאל דא רוען, איך זאל דיך שפירן דא, און זאל מיר קענען נאכגעבן איינער דעם צווייטן, איך זאל זיין א גוטער, איך זאל אים נאכגעבן, איך זאל טרעפן גוטס אין מיין מאן, בעט צום אייבערשטן, מתנה פון התבודדות, דער הייליגער באשעפער געב מיר כח צו מאכן די דישעס, געב מיר כח צו מאכן די וועש, הייליגער באשעפער, העלף מיך איך זאל זען אויף א גוטע זאך, געב מיך כח צו קאכן סאפער, לאז מיך אויפווארטן. די יונגע ווייבער זיי ווייסן נאר עס ווייסן נישט וואס איז דא א רע פון זיך צו איך ווייס נישט דו דאס דאס דאס מאכן סאפער דאס שטאל און דריי זייג זיי מוזן מאכן רויטע פלייש און פריז מאג דריי זייג דאס שטאל איז דריי זייג אין דער מיטל קענסט רויטע פלייש און פריז פאר מארגן פאר סאפער די מענטשן ווייסן נישט קען זיין פון קינדער אז זיי האבן נישט באקומען קיין חינוך אינדערהיים וועגן דעם זאג איך ווען דו האסט מיידלעך אינדערהיים זאלסט נישט מורא האבן צו מאכן דיינע קינדער ארבעטן דו געסט זיי די שענסטע זאך מאך די וועש ביגל לייג צאם וויפיל מאל דארף איך דיר זאגן לייג צאם די וועש און אז דיין קינד וועט צאמלייגן די וועש דארף מען נאכנישט קויפן קיין האווערבארד פאר דעם וואס גיי איך איר באלוינען? דעיס אז זי לייגט צאם וועש, באלד האט זי חתונה וועט קענען צוזאם לייגן וועש. מאך די דישעס. מאך די דישעס, וויפיל מאל דארף איך דאס זאגן, מאך די דישעס. נישט, כ'ווייס נישט, לאז זי גיין מיט איר פריינד, לאז זי אוועק פארן יעדע שבת. נאכדעם האט זי חתונה, וועט זי נישט וויסן וואס טוט מען? איינס וועט זי וויסן, טוט אן הענטשקעס.

מוהרא"ש שרייבט אין אשר בנחל ווען א פרוי זאל וויסן וואס זי קען בעטן דעם אייבערשטן ווי תפילות איז איר תפילות זענען חשוב ביים אייבערשטן איר תפילות זענען חשוב ביים אייבערשטן אפילו ביסט א פלעינע פרוי ביסט א פשוטע פרוי ביסט א יאנטשי פרוי ביסט נישט אפ טו דעיט כ'ווייס נישט ווי קען סאך פרויען האבן א מנהג וואס האלט זיך אין אראפקלאפן איך בין גארנישט איך בין גארנישט איך בין גארנישט אבער ביים אייבערשטן ביסטו זייער גרויס

הייליגער באשעפער העלף מיך, אזוי ווי איך וואש אפ די דישעס, וואש מיך אויך אפ, מוהרא"ש האט פארציילט, ער פלעגט אריין קומען אין ברסלב'ער שול וואשן די בית הכסא'ס, און וואשן די פלאר, און ער פלעגט בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם, אזוי זאלסטו מיך אפוואשן, און אזוי זאל איך אויך קענען אפוואשן אנדערע מענטשן. וויאזוי גייען מיר אונז אויפבויען צוריק דעם בית המקדש דורך חסד? כ'מוז ענק זאגן, טייערע משפחות, איך בין זייער שטאלץ מיט די שטעטל, ווייל איך זעה איך האלט דא אביסל מיט פון די חסד וואס טוט זיך, ווי משפחות נעמען אנדערע קינדער ווען איינער דארף ער דארף אוועקפארן צו א דאקטער, ער דארף זיין אין שפיטאל, כ'האב געהאט א קינד, איך וועל נעמען דיין קינד, ס'איז דא די פרויען דא וואס מאכן סאפער פאר קימפעטארינס, מורא'דיג, מורא'דיג חשוב. כ'מאך דאך סיי ווי סיי סאפער, כ'וועל אריינלייגן נאך צוויי פאטעיטאס אין די בלענדער. איך וויל געבן א שטיקל קיגל פאר נאך א פרוי.

כ'האב א ביפ, כ'וועל באלד צוריק קומען צו דיר. מ'מעג זאגן ליגנט פאר שלום? מ'זאל זיך גיין רעדן מיט איר, אז זי מיך יעצט גיין בארעדן, אז יענע רעדט, יענע פרוי האט גערעדט אויף מיך. די, די וויסט נאך אז די, די אלע פרויען וואס ברענגען לשון הרע, די טראגן לשון הרע. ווער נישט אזוי פרייליך ווען איינער קומט דיר פארציילן עפעס, איינער האט געזאגט אויף דיך אזוי און אזוי, ווער נישט פרייליך פון די פרוי. ווער ס'ברענגט פאסט, טראגט פאסט. דאס זאגט מוהרא"ש דער פאסט טרעגער וואס ברענגט פאסט ער טראגט פאסט ס'קוקן קוק ארויס די פענסטער צו זען דעם קליינע קליינע פאסט טראק ברענגט פאסט נאך דעם קענסט לייגן א בריוו אויפהייבן די פאן ס'זיך שטעלן נעמען דיין פאסט די פרוי די מענטשן וואס קאלן דיך אזוי דאס איז דאס איז דאס איז איינער האט געזאגט אויף דיך אז דו ביסט אזוי אה ווער נישט ווער נישט ווער נישט די בעסט פרענד יעצט מגבחתי גאי חושד

זוך זיך ענדערש פשוטע פרויען וואס רעדן שיינע זאכן, מען רעדט נאר פון די שיינקייט פון די קינדער, די שיינקייט פונעם אייבערשטן, מעשות פון תפילה, מעשות פון אמונה, קאמפלימענטן איינער דעם צווייטן, יעדער איז חשוב און יעדער איז טייער, אויב דו זיצט ביי א סירקל און מען בארעדט איינעם, זאלסט זיך אנרופן, זי איז א וואוילע, זי איז וואויל, יעדער איז וואויל, אונז זעמיר אויך וואויל, געווען א ברסלב'ער חסיד יעדע מאל מען פלעגט רעדן פון איינעם, פלעגט ער זיך אנרופן, ער זוכט א רעסעפי וויאזוי מען מאכט א גוטע דזשעלאו. און עס האט גענומען צייט, כ'מיין נאך אפאר יאר האט מען געכאפט אז אלץ עפעס אינמיטן א שמועס פלוצלינג ער וויל מאכן פודינג, ער וויל מאכן דזשעלאו, ער האט עס געמאכט מיט מורא'דיגע חכמה. מ'האט אנגעפאנגען רעדן, מ'האט אנגעפאנגען פילן אז די שמועס גייט אויף. ווער ווייסט א גוטע רעסעפי פאר דזשעלא? האסטו דאס אריינגעטאן? אוי נא, שיט צוויי לעפלעך ציקער. פראביר דעיס, דריי און א האלב לעפל ציקער. פראביר לייג אריין א משהו ווענילע. פראביר לייג אריין א משהו א משהו אויל. אויל אין דזשעלא. פראביר עס אויס גיב אריין א ביסל קאקאו. ניין דזשעלא פודינג. בקיצור, קודם די שמועס איז געווארן צוריק אין טרעק. מען רעדט שוין נישט פון יענעם. מארגן ווייטער האט מען אנגעפאנגען רעדן א שמועס.

מען כאפט זיך נישט אז ער וויל פארדרייען די שמועס, הייבט מען אן רעדן פון פודינג, מיינט צו רעדן, מאכט אזא פודינג, איך האב מער ליב א רינעדיגע פודינג, ער האט מער ליב א פודינג וואס ווערט אזוי פון אויבן אזא הויט, אזוי ווי מען שמירט אויף גלו אויף די הענט, און מען נעמט אראפ אזא הויט, א הייטל, ער זאגט ניין דאס קען מען נישט נעמען, ער וויל די גאנצע זאך זאל זיין אזוי ווי א קאפקעיק, ווי א ראמבאן, אזא הארטע פודינג, אזוי ווי צעמענט.

איז אויב דו ווילסט ביי אזא שמועס געב א דריי די שמועס און איינער פארגיט די רעסעפי פאר א פאר א פאר א ג'עלא און נאך דעם נאכאמאל זאגן אז שוין זיין אזוי ווי מיט שוין מיט שכאפ מאז אפילו מיט שוין וויסן אז ווען מען רעדט פון ג'עלא וויל מען צושטערן א שמועס איז אויך גוט און מען רעדן פון איינעם מיט קיין אויפן וויאזוי מאכט מען ג'עלא אלעס ווערט מסודר און מען האט זיך איבערגעבעטן מען האט זיך נישט געקריגן איינער מיטן צווייטן אנשטעלן

איז ענדערש געבן דיך א עצה דארפסט נישט מאכן קיין טשולנט, אויב די טשולנט גייט בלייבן ביז דינסטאג מאך נישט קיין טשולנט אויף שבת, קויף דיך א טשיז דעלקעלע און פערטיג, כ'מיין נישט מאך א שבת לאנטש, אויב די קענסט נישט וואשן דיינע דישעס ביז דינסטאג, טוה נישט, מיין ווייב זאגט אז מ'קען קומען נעמען פון דא א טעלער טשולנט. אדער א פעיפער טעלער. מען קען נישט געבן א עכטע טעלער ווייל די עכטע טעלער דארף איך אויסוואשן. שוין, מיין ווייב זאגט אז מען קען קומען נעמען.